לאמיר צוגיין מיט אזא אפראוטש יעצט. ס'איז גראדע גאנץ יסודות'דיג, ווייל בעצם מ'גייט יעצט צוריק צו פארשטיין וויאזוי א סירקל ארבעט. וואס מ'האט געזען אז די סירקלס וואס ס'זעט אויס אזוי אינעסענט, איז אינגאנצן נישט אזוי אינאסענט. ער האט גאנץ א קאמפליצירטע מציאות. לאמיר זעהן, לאמיר זיך אימעדזשינען אז דו האסט, דו האסט דא א ספיר, האסט א באל, און דו האסט א עקסיס, האסט א שטעקן וואס לויפט אדורך די ערד פון די נארט פאול ביז די סאוט פאול, און לאמיר אימעדזשינען אז ס'דא איינגעטיילט

סאו ס'איז נישט קיין גרויסע, לאמיר זאגן ס'איז צען צען מעלות צו, דאס איז די כלל אז אין אנפאנג פארט ער מער מעלות פער שעה, ווען ער האלט שוין ממש לעבן די עקוועיטער, לעבן די סענטער, דעמאלטס פארט ער מער מעלות פער שעה. די די זעלבע זאך קען מען זאגן בלשון אחרינא, ס'איז די זעלבע זאך ס'איז נאר געזאגט פארקערטע וועג, לאמיר זאגן מאכן פארקערט, לאמיר זאגן ער האט, א מענטש האט פארן דא אינדרויסן,

אה וואס מיינט אווער ענגל? עיטש עי ס'איז ראשי תיבות אווער ענגל, דאס מיינט אז יעדע כוכב וואס ס'פארט מאכט זיין היקף די גלגל יומי, איז דא א צד וואו ס' קומט אן צו קו חצי היום, דעמאלטס הייסט דאס זיין אווער ענגל איז זירא, דאס אזוי רופט מען עס, און צוועלף שעה נאכדעם איז זיין אווער ענגל הונדערט און אַכציק. איז אווער ענגל הייסט אַזוי ווייל דאָס מיינט אַז די דאָס גייט לויט די שעה, יעדע שעה גייט דאָס פֿופֿצן מעלות, סאָו אין זיין די אווער ענגל מיינט אַז מען מעסט די וואו ער האַלט אין זיין היקף אין זיין קליינע סירקל וואָס ער מאַכט, לאָמיר זאָגן די זון אין תקופת טבת אין ניו יאָרק איז.

סאו נאך איך וויל פשוט היינט מחדש זיין א נייע מושג ווייל ס'איז גרינגער צו רעדן אויב מען האט די מושג, די מושג איז אז יעדע זאך וואס מאכט א היקף אין זיין אויפן דאס אין די גלגל היומי איז דא א וועג פון זאגן וואו ער האלט אין זיין אווער ענגל דאס מיינט וויפיל ער האלט אין זיין סירקל וואס ער מאכט דורכן פֿיר און צוואַנציק שעה און ס'הייבט זיך אן צו מעסטן זיראו פון קו חצי היום און אזוי ווייטער.

האט מען דא איין גורם כאטש איין זאך וואס דאס איז גורם אז די זון זאל גיין סלאו אלטיטוד פער אווער נאמבער וואן, לאמיר יעצט נעמען די צווייטע זה וזה גורם די צווייטע גורם, יעצט מאכן ממש פארקערט, לאמיר זאגן אז די זון וואלט געפארן א גאנצע צייט פארקערט נישט דא, די זון פארט אין א נארמאלע סירקל. אזוי ווי אויפן קו המשווה, לאמיר זאגן אזוי, מען מאכט א נארמאלע סירקל, און מען פרעגט יעצט, און פארקערט, און מען גייט מעסטן יעצט א גאנצע צייט, וויפיל ער האט זיך גערוקט אין דעם אין דעם מעסטער. דעמאלטס וואס וואלט געווען דעמאלטס די פאקט גייט ער די שטאטסטע

זירא גייט די זון די סלאועסט דאס הייסט ער גייט די סלאועסט אז ער גייט די ווייניגסטע אלטיטוט פער אווער די צווייטע סיבה וואס מאכן פארקערט

ווען די אר אנגעל, לאמיר דאס צונעמען, ס'איז דא אזוי, ווען די, לאמיר עס אראפלייגן נאר צום עס מסביר זיין, ווען די עלטיטוד איז זיראו גייט די זון די סלאועסט, יא? דאס הייסט ווען די זון, ווען ער האלט דא, דעמאלטס גייט ער די ווייניגסטע עלטיטוד פער אווער, מאידך גיסא ווען די אווער ענגל פון די זון איז נײַנציק,

ווען די אווער ענגל פון די זון איז נײַנציק, גייט ער די שנעלסטע. וואס איז געשען דא? איז געשען דא שני דברים הסותרים זה את זה, און דאס מאכט די זאך זייער קאמפליקעיטעד. לאמיר נעמען קודם איין גרינגע משל און זען ווי א לו יצויר, לאמיר נעמען א משל.

מען שמועסט אז אז דאס אליינס אז מען האלט לעבן די אלטיטודס פון זירא, ווי לאוער די אלטיטודס זענען, דאס אליינס איז א סיבה אז ס'זאל גיין סלאו, אז די זון זאל גיין סלאו, ס'זאל גיין ווייניג אלטיטוד פער אווער, דאס האט מען געוויזן די יעצט וואס איז געגאנגען גראד אויף א שטעקן, דאס אליינס איז שוין א סיבה, אליינס א גורם, אז וואס? די עצם פאקט אז ער האלט לעבן די לאוער אלטיטודס מאכט עס אז ס'זאל גיין סלאו. דא אבער דא נאך נאך א גורם, יוזשעלי זענען די צוויי זאכן סותר זה את זה, מ'עט באלד זען, דא האט מען ביידע תרתי תרתי לריעותא, קודם כל ער האלט ביי נישט מער ווי פֿינף, יא חצות היום האלט ער ממש ביי פֿינף, קינדער זיי האלט זייער א לאו אלטיטוד, דאס אליינס איז א סיבה אז ס'זאל גיין זייער סלאו, נאך א פוינט, זיין אווער ענגל איז איז אויכעט זייער נאנט צו זיראו, איז נאך א סיבה, ווייל פונקט ווי מען שמועסט דאס גייט, לאמיר זאגן די זון גייט דא, די אר ענגל איז זיראו, הייבט אן צו פארן, זאגט מען דאך אז וואס, ווען די אר ענגל פון די סירקל איז זיראו, דעמאלטס גייט ער זייער ווייניג אויפן אויף דעם ביחס צו דעם ליין, קומט אויס איז דא נאך א סיבה אז ער גייט סלאו, ווייל זיין אר ענגל איז זיראו.

און דאס די אור ענגל די אור ענגל איז דאס יא יא יא יא
אבער כלפי דעם יא מה שאין כן מה שאין כן האלט מען חצות הלילה מען קען זען אויפן גרעף ווען ער האלט ביי דעם ביי דעם מעשה ביי דער זעלבע ציור וואס כ'האב יעצט געזאגט דער מענטש וואס וואוינט אויף זעכציק און האט א ווינטערדיגע זון, וואס איז געשען לעבן חצות, מען זעט ער גייט מורא'דיג שנעל, ער שיסט אראפ די ליין, גייט א מורא'דיגע סטיפ קוירוו, און ער קומט אן צום חצות, אנטשולדיגט כ'האב נישט געברענגט דעם צעטל. חצות ווי? ביי חצות וואו? ביי חצות הלילה. דער וואס וואוינט, נאכאמאל, מען רעדט דא א ציור, איינער וואס וואוינט אויף זעכציק, און מען האלט יעצט ווינטער, איז לאמיר זאגן פון עלעווע ביינאכט ביז צוועלעווע,

די שווארצע איז די איז די הערייזען און די אלע זענען דא איז די סעלעסטיעל עקוועיטער דאס איז פאר ניו יארק דאס איז פֿערציק ער איז פֿופֿציק העכער די אופק אונז וועלן יעצט מאכן א משל אז לו יצויר די זון גייט דא גייט זייער לאו

איז דא א גאנצע צייט איינס וואס איז גובר אויפן צווייטן, צו די, ווייל די זאכן זענען צוויי, די זענען צוויי, די זענען די מעין זאכן וואס וואס שפילן דא די דעם געים, די צוויי יסודות, די אר ענגל איז די כלל איז, ער האט א סיבה צו זאגן אז ווען ער קומט אן צו זיין נײַנציק זאל ער גיין שנעל, יא, דאס איז די די משל, דאס איז דאס זעהט מען ס'איז קלאר, אז אין זיין סירקל וואס ער מאכט, לכאורה, אז מ'דארף מעסטן כלפי די א סטרעיט ליין. לו יצויר מען וויל נישט מעסטן נאר כלפי די עקסיס, און די זון גייט אויפן אר ענגל, פארשטייט מען אליינס אז די שנעלסטע טוט ער גיין ווען ער קומט אן צו נײַנציק. און די צווייטע, ווער איז די ערשטע?

אה, פשוטע תירוץ, וואס נישט זה לעומת זה. ווייל וויבאלד ער האט אנגעפאנגען מיט א אלטיטוד פון זעכציג, קומט אויס זיין איי ענגעל איז גאר א טפיי. דאס איז דער פשט. נאכאמאל, ער האט דאך אנגעפאנגען ביי זעכציג, צו ביי פֿינף. ער מוז האבן דעם דעם באלאנס צו קענען פייטן מיט מיטן מיטן שלעכטקייט מיט זיין איי ענגעל.

ס'איז נישט געבעלענסט גוט. און ביינאכט? מה שאין כן ווען ער קומט אן פונקט אינמיטן איז עס געבעלענסט, דעמאלטס איז דער אוער ענגל נײַנציק און דער עלטיטוד איז זירא, דעמאלטס האט ער זיך גענוג כח האט ער זיך געשלאגן הונדערט פראצענט מיטן דאס. נאכאמאל, ווען ער פאנגט אן צו פארן ביי חצות.

סאו דאס הייסט ביי אוער ענגעל זירא זעט אויס צו גיין זייער סלאו, קומט אויס די שלעכטסקייט פון די אוער ענגעל איז מער ווי די גוטסקייט פון די עלטיטוד, די עלטיטוד וואס דארף מאכן אז ס'זאל גיין שנעל איז נישט גענוג כדי צו קענען פייטן מיטן אוער ענגעל וואס מאכט אז ס'זאל גיין שטייט.
דאס איז די ריזן פארוואס תמוז און טבת איז גייט ער שטייטער למעשה שטייטער פון חצות.

יא זייער גוט תמוז ביי תמוז ביי 60 דעמאלט פארקערט וואס מ'האט פריער געזאגט אז דאס איינער וואס וואוינט אויף 60 און מ'האלט יעצט תקופת תמוז איז פאנגט ער אן זיין זיין רוט פאנגט ער אן ביי

די עלטיטוד ער גייט אזוי, און יעצט ווילסטו איינער פארט אראפ אינמיטן מיט שטעקן די זעלבע ספיד די גאנצע צייט, איז ווען ער האלט ביים עלטיטוד פון זירא, דעמאלטס איז האט ער זיך זייער איז פארקערט איז איז ער געגאנגען האט ער געגאנגען זייער האט ער געטשעינדזשט פארט.
למשל איינער האט דא א ריזן וואסער געל, און יעצט די זון גייט פון מזרח צו מערב.

און דאס איז די פאקט ווען ער קומט אן צו נידריגעם אופק דארף ער מער פארן אויפן זי עקסעס צו קענען טשעינדזשן דעם ענגל פון די אופק. דאס האבן פריער געשמועסט אז ווען מען זעט די זון אויבן ביי אַכציק מיינט שוין אז עס איז ביי נײַנציק.
ס'איז קוים עפעס.

דאס איז אן אנדערע וועג פון ארויסברענגען אז ער פארט נישט אויף זי עקסעס. דאס טייטש, ווען אונז זאגן אז די אוער ענגל איז א חילוק פון זירא ביז נײַנציק, דאס איז אן אנדערע וועג ארויסגעברענגט אז עס איז נישט דומה א סירקל צו א זי עקסעס.

ניין, איין מינוט, איז כאילו לו יצויר אז ער וואלט געפארן אויפן זי עקסעס וואלט ער זיך זייער סלאו געטשעינדזשט זיין עלטיטוד. עקזעקטלי. איז יעצט השתא נמי אז ער פארט, ער פארט טאקע אויפן אוער ענגעל למעשה, אבער זיין אוער ענגעל איז יעצט אזוי שלעכט צו נאך ערגער
ווי די זי עקסעס.

אז ווען די תקופת ניסן אויפן עקוועיטאר איז די אר ענגל זייער שלעכט, אבער אף על פי כן איז עס נישט קיין חסרון, ער פארט די זעלבע, פארוואס? ווייל די אר ענגל איז זייער גוט דעמאלטס. דאס איז די עיקר ריזאן, מען דארף וויסן אז די צוויי זאכן דארפן זיך דארפן זיך בעלענסן, אז נישט אז נישט איז. וואס איז די נאמבערס?
שוין, דאס איז א צווייטע גאנץ אנדערע סוגיא.

שוין לאמיר אביסל כאטש אנפאנגען די די די לעצטע זאך. אקעי, לאמיר זעהן, לאמיר אנפאנגען מיט דעם, מיט דעם, מיט די זאכן דא. לאמיר קודם רעדן, איבערגיין די אורך השלישי, אורך הרביעי, און זעהן די גאנצע פרשה. איז אזוי, די אורך השלישי האט מען געשמועסט, איז אזוי, ס'דא,

יעצט נעמט מען די עקליפטיק קאארדינעיטס און מען וויל וויסן, מען פרעגט א קוועסטשן, וואס איז זיין רייט אסענשאן? וואס איז זיין רייט אסענשאן? ווייל ווי מען האט געזעהן פון די צעטלעך לעצטע וואך אז די אז אז האלטן דארף דארף קענען דארף נעמען א ספעשל גריד כדי צו קענען קאנווערטן פון עקליפטיק צו

און מ'וועט מאכן א גזירה שווה, מ'וועט זאגן וויבאלד ס'נעמט פאר יענע פוינט פון די עקליפטיק אונטערצוגיין אזויפיל און אזויפיל, וואס דאס האב איך שוין געגעבן די אלטע גרעפס וואס ווייזט אויף יעדע פוינט פון די עקליפטיק ווילאנג ס'נעמט אונטערצוגיין פאר ארץ ישראל, דאס איז געווען די גרעף וואס מ'האט געוויזן אז ס'גייט אויף אזוי אויף יעדע מדינה אנדערש, האט מען געוויסט אז ס'ווענדט זיך, איז דאס וועט מען זאגן השתא נמי די וויבאלד ער האט די זעלבע רייט אסענשאן פון יענע פוינט וועט אים אויכעט נעמען אזויפיל צייט אונטערצוגיין, דאס איז נאכאמאל אורך השלישי איז טייטש, נאכאמאל זאגן וועלכע פוינט פון די עקליפטיק איז האט די זעלבע רייט אסענשאן ווי די ווי די לבנה איז. אורך הרביעי מיינט וויפיל מעלות, לאמיר עס רופן אונזער פשט פשוט וויפיל מינוט נעמט טאקע דאס אונטערצוגיין. האסט שוין געטראפן די פוינט פון די עקליפטיק, זייער פיין און וואויל, וויפיל מינוט נעמט פאר יענע פוינט אונטערצוגיין? דאס ווענדט זיך.

דאס איז די מאוסט וויכטיגסטע קאלום, א עקליפטיק וואס האט צען, יא? דאס דארף מען דאך, דאס דארף מען שוין וויסן פון פון פון פון צען צו פופצן וואכן צוריק, וואס טוט זיך א עקליפטיק לאנגיטוד וואס א גלגל המזלות פון צען, וואס איז די רייט אסענשאן דעקלינעישאן? איז די רייט אסענשאן איז נאר ניין, שוין געשמועסט זייער אסאך מאל, אז אין אנפאנג ביי טלה, האלט צען פון טלה האלט מען א ניין פון רייט אסענשאן,

ווייזט אויף א פאזיטיוו פייוו. לאמיר זעהן די איין זאך וואס יעדער איינער קען. א פלאס פייוו. א פלאס פייוו, יא. א פלאס פייוו לעטיטוד. רוחב. די קאלום פון נײַנציק פארשטייט יעדער איינער. דאס איז די זאך וואס מ'קען גרינג כאפן. וואס טוט זיך ווען די עקליפטיק לאנגיטוד איז נײַנציק? סרטן. סרטן, זייער גוט. איז קודם כל, ווען ס'איז סרטן און ס'איז מיינוס, און ס'האלט ביי מיינוס פייוו.

יא, פשט איז ווייל די שווארצע מיט די גרינע מיטן זיך דא, איז ממילא איז אז ער איז אראפגעגאנגען פינף פון אים איז ער אויך אראפגעגאנגען פינף פון פון די פון פון די פון פון פון די ביחס צום צום דעקלינעישן.

נאכאמאל, לאמיר דאס כאפן, ווען ער האלט ביי הונדערט און אַכציק צו ביי טלה צו ביי מאזניים, דעמאלטס איז אינגאנצן נישט אויסגעריקט, ס'איז נאר, ס'איז אינגאנצן אפגעריקט, ס'הייסט אזוי, פונקט פארקערט, דעמאלטס איז גאר דער ערגסטער האט מען געשמועסט. נאכאמאל, ווען ער האלט, ווען די עקליפטיק האט א הונדערט און אַכציק מיינוס פייוו, וואס איז די רייט אסענשן דעמאלטס?

דא איז ער מיינוס פֿינף און אין די דעקלינעישאן פון די עקליפטיק קאארדינעטס און דא און ביי רייט אסענשן איז ער נאך אסאך מער א דיפרענס אין רוחב ווי דא דא איז א קליינע דיפרענס פון א האלבע דא האסטו פון פֿיר און א האלב כמעט א דיפרענס ביי טלה ווען ער איז צען אריין אין טלה.

יא, וואס האט מען געטון? האט מען געקוקט אויפן טשארט, מען האט געזאגט אזוי, וויבאלד ער האלט ביי צען און ביי מיינוס פייוו, דאך זיין רייט אסענשן עלעווען פוינט וואן פייוו. לאמיר יעצט זען וועלכע נקודה פון די עקליפטיק האט א רייט אסענשן פון עלעווען פוינט וואן פייוו. זאגט מען אזוי, עס איז נישט די נקודה פון די עקליפטיק פון צען, ווייל די רייט אסענשן פון צען איז דאך נאר ניין פוינט וואן.

די אונטערשטע נומבערס, סעווענטי מיט וואן פארטי טו, טו פארטין, די אלע נומבערס, וואס איז דאס? דאס איז פשוט די זעלבע זאך וואס כ'האב שוין געטוהן אזוי אסאך מאל, גענומען יעדע פוינט פון די עקליפטיק, וויפיל מינוט ס'נעמט אונטערצוגיין. פֿופֿצן מעלות פון פון טלה נעמט זיבעציק מינוט אונטערצוגיין. געשמועסט טלה נעמט לאנג אונטערצוגיין, יא, מער ווי א שעה.

נאר טלה האט מען געשמועסט איז די לענגסטע ווייל דעמאלטס טשעינדזשט זיך דעקלינעישן די מערסטע. יא. דאס האב איך שוין געזען מיט דעם מיט דעם אלטן גרעף. און דא קענסטו זען פונקטליך די מינוטן. דרײַסיק שור נעמט מען. בקיצור דא איז נעמט מען דא דעם אורך הרביעי הייסט עס. דאס טייטש מען נעמט יעצט עני פוינט פון טלה, עני פוינט פון די גלגל המזלות, און מען זאגט אונז ווי לאנג ס'נעמט, וויפיל מינוט ס'נעמט אונטערצוגיין.

אם יהיה במזל דגים און מזל טלה, תוסף על האורך השלישי שתותו, זאלסט צולייגן א זעקסטל צום אורך השלישי. וואס מיינט דאס צולייגן א זעקסטל? עס מיינט אזוי, זעכציג א זעקסטל פלאס זעכציג איז זיבעציג. כאילו געזאגט אין א אנדערע שפראך, וואטעווער נומבער דו האסט, עני זאך וואס דרייט זיך ביי טלה, איז אויב דו האסט א פוינט פון די עקליפטיק וואס איז סמוך לטלה, וועט זיין א זעקסטל מער אין מעלות פון די קו המשווה אונטערצוגיין ווי יענץ. אדער קען מען עס טייטשן, ס'הייסט אזוי, כאילו לאמיר זאגן דו האסט פֿופֿצן מעלות אין טלה, וויפיל איז א א זעקסטל, א זעקסטל פון פֿופֿצן, וואטעווער דאס איז לאמיר ביי אזוי זיין, אזויפיל מעלות פון קו המשווה וועט אונטערגיין. אין אונזער שפראך איז עס זעכציג

לאמיר נעמען די טאפ קאלום, דאס איז די לעצטע, ממש די לעצטע זאך, די לעצטע זאך איז מנת גובה המדינה, וואס מיינט דאס? ס'מיינט אז מ'האט דאך יעצט די גאנצע צייט געשמועסט אז מ'האט גענומען, מ'האט געוואלט וויסן ווען יענע פוינט גייט פון די עקליפטיק גייט אונטער, ביי אונז האט מען דאך די לבנה נישט אויפן עקליפטיק, מ'האט דאך די לבנה ערגעץ פינף מעלות העכער די עקליפטיק צו נידריגער, דארף מען דאך דאס יעצט מתקן זיין, זאגט מען אזוי.

ווייל די לבנה האט דאך יעצט א רוחב, און דאס מאכט דאך א שינוי אין די דעקלענעישאן. נישט נאר ס'האט אן א רוחב אויך, אפילו די לבנה איז אן א רוחב, אפילו די לבנה איז ביים ראש און ביים זנב איז אויך א פראבלעם. יא יא יא ני פארוואס נא יא. וואס הייסט יא? ווייל דו האסט דאך נאר געטראפן א פוינט אין פון די עקליפטיק וואס איז די זעלבע רייט אסענשאן, אבער די דעקלענעישאן איז עפעס אנדערש.

הגם די שינוי די תיקון פון רוחב המדינה איז אסאך וויכטיגער ווי די תיקון פון אורך השלישי. אקעי אויב ווארט מער. ס'מער, דאס האט מען געזען דעמאלטס ווען מ'האט געגעבן יענע צעטל. מיט די שי. דאס איז דאס איז ממש קלייניקייטן. דאס איז די תיקון וואס מ'מאכט יעצט פון מתקן זיין דעם דעם דעם דעם און זאגן אז די לבנה איז פינף מעלות האט א אנדערע רייט אסענשאן איז נישט קיין זייער גרויסע נפקא מינה אין די מינוטן.

צו זעהן וויפיל די טשעינדזש אין די דעקלענעישאן איז גורם צו מאריך זיין די שקיעה. דאס האט מען שוין אלעס געגעבן מיט אלס טשארטס מיט זאכן אסאך מאל, באט דא איז עס מיט נומבערס, פונקטליכע נומבערס. דאס טייטש צוויי מעלות העכער דעקלענעישאן איז גורם אן אריכות יום פון פינף מינוט, פיר מעלות צען מינוט,

פארוואס? פון דעם האט מען נישט גערעדט. פארקערט, לויט די חשבון האט געדארפט זיין פארקערט. לויט דעם וואס מ'האט געגעבן דעמאלטס איז ווי נענטער מ'קומט צו גדי, למשל, גייט ווייניגער די עלטיטוד, צו דאס האט נישט מיט דעם. האסט געגעבן א נומבער אמאל, איך געדענק נאר נישט פארוואס, עלעווען פוינט עפעס און טוועני פוינט עפעס, נאכדעם איז מען אנגעקומען צו טוועני טרי. די ערשטע חודש. אהא, יא יא יא יא יא, איך ווייס וואס דו רעדסט פון.

אקעי, איך ווייס נישט, איך דארף עס נאכאמאל אריינטראכטן.
ס'דא וועגן וויאזוי מ'קען אויסגעפינען א חילוק פון די לעטיטוד, למשל אז איך ווייס ווען ס'איז נץ און שקיעה ביי ניו יארק קען איך וויסן ווען ס'איז אין א העכערע פלאץ, לונדון? זיכער קענסטו וויסן.

לאמיר זאגן א טאג וואס די דעקלינעישאן איז נעגעטיוו צוואַנציק האט פֿיר שעה, און נעגעטיוו פֿינף און צוואַנציק האט דריי און א האלב שעה, און נעגעטיוו דרײַסיק האט נאר צוויי האט נישט צוויי און האט נאר צוויי און א האלב שעה, גייט עס א גרויסע ווערט עס זייער שנעל ווערט מורא'דיג קורץ.

ס'הייסט די נעקסטע טאג איז קערצער מיט פֿיר שעה ביי די דעקלינעישן טויש איך, מיין שיין געמעס טויש איך פון צוויי און צוואַנציק ביז דרײַ און צוואַנציק איז ווייניגער ווי פֿיר שעה, ס'קען נאר נעמען דרײַ שעה, כאפט עס א חילוק, אבער דער טאג נאך לענגער ווייל ס'גייט מער לענגער צו די אווער פון זירא.

האט א שלעכטע איז די ארבעט ענגל גייט שטאט. דאס טייטש איז דא צוויי זאכן וואס מאכט אז ס'זאל זיך טוישן די טעג לענגער. סיי דאס אז סיי אז אז ס'גייט אויף א גראדע וועג. און נאך איינס אז די צווישן איין איין אויטא און צווייטן.

זאגט ער נאך די אלע זאכן און תחזור אצל רוחב הירח הראשון ותקח שני שלישיו לעולם וזה הנקרא מנת גובה המדינה דאס טייטש דו נעמסט דא צוויי דריטל פון די רוחב איז לאמיר נעמען ער זאגט אזוי ער זאגט נעם עני נאמבער לאמיר זאגן די ירח איז פֿינף מעלות רוחב. איז קודם די רמב"ם אסומט דא זייער ער מאכט נישט קיין גרויסע עסק פון דעם אז אויב די ירח האט א לעטיטוד פון פֿינף מיינט עס אטאמאטיש אז זיין דעקלענעישן איז געוואקסן פֿינף הגם ס'קען זיין פֿיר און א האלב ווי מ'געשמועסט קען עס זיין באט לאמיר דאס ער דעמאלט אנגענומען כאילו אז וואטעווער די די עקליפטיק לעטיטוד פון די ירח איז אזויפיל דעקלענעישן איז ער געוואקסן דאס איז אנגענומען נישט מאכן קיין גרויסע עסק דערפון. מיר האבן געשמועסט אז ס'קען אנקומען אז ס'זאל נאר זיין א טשעינדזש פון פיר און א האלב. האט איר געשמועסט אז ס'קען זיין גארנישט אויך? ניין, דאס איז דאס איז נישט דאס איז נישט גוט. מיין קוועסטשען איז ביחס צום עקליפטיק. אונז אונז האלטן שוין דא ביי די ווען אונז האבן געשמועסט די אורך הרביעי רעדט מען שוין פון אן עקליפטיק וואס האט שוין א געוויסע א געוויסע דעקלינעישאן. סאו מ'האט דאס שוין מכניס געווען, מ'האט נישט איגנארט אינגאנצן.

וואס? יא, וואס איז די דיפרענס? אויף דעם האט די רמב"ם אנגענומען אז ס'איז אייביג כמעט פינף מעלות. ס'איז אלמאוסט פינף מעלות. דאס הייסט לו יצויר אז די עקליפטיק לאטיטוד איז פינף מעלות העכער, איז די דעקלינעישאן אויך דיפרענט פון די עקליפטיק מיט פינף מעלות. דאס קענסטו קוקן די גאנצע טשארט וועסטו זען אז ס'איז די ווייניגסטע אמת וואס דאס דא איז דא, און דא איז עס נאר פיר און א האלב.

סאו לייגט מען צו צוויי דריטל לגבי דעם, עס קומט צו צוויי דריטל פון פינף זאגסטו איז איז דריי, דריי מיט עפעס, סאו לייגט מען צו די דריי מעלות וואס דאס קומט אויס דריי מעלות איז. דריי און א דריטל מיין איך.